איז ושבה. אבער לויה וישראלית מנלן. פון וואנעט ווייס איך אז א עבד פסל'ט א לויה און א ישראלית? ענטפערט די גמרא, כדאמר ר' אבא אמר רב, בת ובת, אזוי ווי ר' אבא האט געזאגט א דרשה ס'שטייט מיר, ס'האט מיר גע. ובת. ס'האט מיר געדארפן שטיין בת, אין דעם פסוק ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, פסוק י ג. זאגט ער, איך לערן אפ דעם לימוד פון דער ו' לויה וישראלית, הכא נמי, דא אויכעט בת ובת. פרעגט די גמרא, כמאן כר' עקיבא, ווי ווער גייט דאס ווי א יחיד ווי ר' עקיבא דדריש וואווי וואס ער דרשנ'ט די וואוון, ווייל די רבנן טוהן דאך נישט דרשנ'ען קיין וואוון, און דו זאגסט איך דרשן די וואוו, גייט דאך אויס ווי א יחיד, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבנן, ס'קען גיין ווי די רבנן אויכעט. כוליה ובת קרא יתירא די גאנצע ווארט ובת איז מיר איבריג, נישט בלויז די ו' איז איבריג נאר די גאנצע ווארט.
בת כהן איז מיר איבריג, ווייל פריער רעדט מען דאך פון בת כהן, אין פריערדיגן פסוק י ב שטייט ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקדשים לא תאכל, איז נאכער דארף מען שטיין כי תהיה אלמנה וגרושה, וואס שטייט מיר ובת כהן, ווייל דאס טוהן שוין די רבנן אויך דרש'נען. פרעגט די גמרא, ואימא לאמיר אזוי זאגן. ריכטיג, דו לערנסט אפ פון דעם פסוק י ג כי תהיה אלמנה וגרושה,

כי אית לה זרע, אז ס'איז דא קינדער, זי האט חתונה געהאט צו א ישראל און ס'איז געבליבן קינדער, לא אכלה, עסט זי נישט קיין תרומה. אבער מי שאין לו אלמנות וגירושין בה, א עבד און א נכרי וואס גייט נישט אן אלמנות וגירושין, אף על גב דאית לה זרע נמי תיכול, אפילו דארט וואו ס'איז דא קינדער זאל זי אויך עסן. וואס איז די סברה? די סברה איז אז גייט נישט אן אלמנות וגירושין, וועל איך זאגן אז זיין ביאה איז גלייך ווי ביאת בהמה, און דעם עבד טו איך טאקע אפלערנען דאך פון עם החמור עם הדומה לחמור. ענטפערט די גמרא, אם כן, אויב איך וועל טייטשן אז דאס וואס שטייט אין פסוק מי שיש לו אלמנות וגירושין גייט מען דערציילן גאר א קולא, אז דווקא דארט וואו ס'איז דא אלמנות וגירושין כי יש לה זרע, טאר זי נישט עסן, אבער אן עבד ונכרי איז געקומען אויף איר מעג זי שטענדיג עסן, אפלערנען א קולא, ריבוי לוויה וישראלית למה לי, וואס דארף איך מרבה זיין לוויה וישראלית פון דעם בת כהן, איך דארף דאס נישט מרבה זיין. א כהנת זאגן מיר ווערט נישט פסול בזרע נכרי ועבד, פארוואס? ווייל אין אלמנות וגירושין בה און זי גייט שטענדיג אפילו יש לה זרע קען זי עסן תרומה, איז דאך א כל שכן לוויות וישראליות אוודאי ווערט נישט גע'פסל'ט, און ווען איך זע איך דארף האבן א פסוק דעם ובת כהן מרבה זיין לוויות וישראליות איז א סימן אויף דעם אז א חומרא גיי איך מאכן אז אפלערנען אז אויב זי עסט וועגן איר קינד און זי איז געווארן נבעלה צו נכרי ועבד אפילו ס'איז נישטא קיין קינדער ווערט זי גע'פסל'ט. ווייל דאס קען איך נישט וויסן פון די כהנת, ווייל איך קען נאר זאגן ווי די גמרא האט געזאגט פריער, דווקא כהנת דקדיש גופה פסלה, אבער לוויות וישראליות נישט. פרעגט די גמרא, ולרבי עקיבא לויט רבי עקיבא דאמר וואס ער לערנט, אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, רבי עקיבא לערנט אז חייבי לאוין איז נישט תופס קיין קידושין, קען איך דאך נישט טייטשן ווי כ'האב פריער געטייטשט דעם כי תהיה לאיש זר הנך דאית בהו הויה, אז דער פסוק גייט מיר זאגן אז דיע וועלכע זענען תופס קידושין דאך טוהן זיי איר פסל'ען, ווייל לויט רבי עקיבא'ן איז דאך קיין פסול נישט תופס קידושין. וואס זשע קומט מען זאגן די כי תהיה, ומאי כי תהיה לאיש זר, מיינט מען דאך כי תיבעל, א לשון בעילה, אז אלע וועלכע זענען אסור ביאתם טוהן זיי פסל'ען, ווייס איך דאך שוין פון דעם אויכעט נכרי ועבד, ווייל נכרי ועבד זענען דאך אויך פסול'ע, אויב אזוי אלמנה גרושה למה לי? בשלמא פריער האב איך געלערנט פון כי תהיה אז דיע פסול'ע וועלכע ס'איז דא תפיסות קידושין, חייבי לאוין טוען אויך פסל'ען, האב איך דאך אבער נישט געוואוסט עבד ונכרי, ווייל ביי זיי איז דאך נישט דא קיין תפיסות קידושין, פון וואנעט ווייס איך אז זיי פסל'ען, האב איך עס אפגעלערנט פון אלמנה גרושה, מי שיש לו אלמנות וגירושין בה דעמאלט איז דער דין ושבה אל בית

מוז איך דיך טייטשן כי תהיה אז ס'איז געווארן נבעל לאיש זר צו א מענטש וואס איז אסור, ליגט דאך שוין אין דעם כלל עבד מיט א נכרי אויכעט, אויב אזוי בלייבט דאך די שאלה וואס דארף די תורה מיר זאגן אלמנה גרושה? ס'גענוג ס'זאל מיר שטיין אלמנה אליין אדער גרושה אליין וועל איך עס אפלערנען פון דעם אנדערן ענטפערט די גמרא, אלמנה להחמיר עליה, אלמנה דארף איך האבן מחמיר זיין, ווען נישט וואס דער פסוק זאגט מיר אלמנה, וואלט איך געוואלט מיינען אז אויב זי איז געווארן אן אלמנה, די בת כהן וואס האט חתונה געהאט צו א ישראל, און ס'איז דא קינדער, זאל איך אויך זאגן ושבה אל בית אביה כנעוריה, דארף מען דער פסוק דערציילן דער אלמנה וואס אז א בת כהן וואס האט חתונה געהאט צו א ישראל און זי האט געבוירן מיט אים קינדער און נאכהער איז זי געווארן אן אלמנה גייט זי נישט צוריק און גרושה להקל עליה, איך וואלט געוואלט מיינען ביי א גרושה א בת כהן וואס האט חתונה געהאט צו ישראל. און דער ישׂראל האָט איר געגט, ס'איז נישט דאָ קײן קינדער, װאָלט איך געװאָלט מײנען, אַז זי גײט נישט צוריק צו דער תּרומה פֿון איר טאַטן, דאַרף מען דער פּסוק דערצײלן, אַז אַ גרושה איז אױך דער דין, אױב זי האָט נישט קײן קינדער, ושבֿה אל בית אבֿיה כּנעוריה, וצריכא, דער פּסוק דאַרף מען דערצײלן סײַ אַלמנה, סײַ גרושה. דאי אשמעינן אלמנה ס'זאל מיר געווען שטיין אלמנה אז ביי אלמנה דער דין דארטן ווען די בת כהן האט חתונה געהאט צו א ישראל און זי איז געווארן אן אלמנה עס איז נישט דא קיין קינדער ושבה אל בית אביה קאן זי עסן תרומה וואלט איך געזאגט אזוי אלמנה היא דכי לית לה זרע אכלה אלמנה ווען זי האט נישט געבוירן קיין קינדער מיט דעם ישראל קאן זי עסן תרומה משום דחזיא לכהונה, זי איז ראוי צו א כהן, זי מעג חתונה האבן מיט א כהן. אבל גרושה דלא חזיא לכהונה, אבער א גרושה וואס זי טאר נישט חתונה האבן צו א כהן, אימא, וואלט איך געוואלט מיינען אף על גב דלית לה זרע, אפילו זי האט נישט קיין קינדער מיט דעם ישראל, לא אכלה, קען זי נישט עסן. קיין תרומה, דארף מען דער פסוק דערציילן אז א גרושה אויב זי האט נישט קיין קינדער, כאטש זי איז פסול, זי טאר נישט חתונה האבן צו א כהן, אבער תרומה מעג זי עסן. ואי אשמעינן גרושה, ווען דער פסוק זאל מיר דערציילן גרושה, איז דער דין, ווען זי האט קינדער טאר זי נישט עסן קיין תרומה, און ווען זי האט נישט קיין קינדער מיט דעם ישראל מעג זי עסן תרומה, וואלט איך געזאגט אזוי, גרושה דכי אית לה זרע לא אכלה, אז א בת כהן האט חתונה געהאט צו א ישראל, און ער האט איר געגעט, און זי האט געבוירן צו דעם ישראל קינדער, טאר זי נישט עסן קיין תרומה, משום דלא חזיא לכהונה, אז זי איז געווארן געגעט, קען זי נישט חתונה האבן מיט א כהן. אבל אלמנה, אבער אן אלמנה, דחזיא לכהונה, זי איז ראוי פאר א כהן, זי מעג חתונה האבן מיט א כהן, אימא וואלט איך געוואלט מיינען אף על גב דאית לה זרע, אפילו די אלמנה האט קינדער וואס האט געבוירן פון דעם איד, נמי תיכול זאל זי אויכעט עסן, צריכא דארף מען דער פסוק דערציילן מחמיר זיין באלמנה אז אויב ס'דא קינדער, קוק וואס זי האט געבוירן מיט דעם ישראל, טאר זי נישט עסן קיין תרומה. פרעגט די גמרא, ואימא לאמער זאגן, נבעלה לפסול לה אף מחזיר גרושתו, לאמער זאגן דאס גייט אויך ארויף אויף מחזיר גרושתו, א בת כהן וואס האט חתונה געהאט צו ישראל, און ער האט איר גע'גט, אז זי האט נישט קיין קינדער מיט דעם ישראל, איז דאך נישט געווארן גע'פסל'ט פון תרומה, האט זי חתונה געהאט צו א צווייטן, זי האט אויך נישט געהאט קיין קינדער מיט אים, נאכער האט איר דער צווייטער גע'גט אדער איז געשטארבן, טאר דאך דער ערשטער איר נישט צוריק נעמען, און אויב דער ערשטער האט איר צוריק גענומען נאכדעם ווי דער אנדערע האט איר גע'גט אדער געשטארבן, זאגן מיר, זי ווערט נישט גע'פסל'ט פון תרומה, פארוואס זאל זי נישט ווערן גע'פסל'ט תרומה? זאל איך אויך דא זאגן ער איז דאך זר אצלה, זאל זי נישט טארן עסן קיין תרומה? ענטפערט די גמרא, לאיש זר אמר רחמנא, דער פסוק זאגט, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקדושים לא תאכל, זאגן מיר, מי שזר אצלה מעיקרא, ווער טוט איר פסל'ען? דער וואס איז איר א זר פון אנפאנג אן. לאפוקי האי, אבער דא א מחזיר גרושתו, דלאו זר אצלה מעיקרא הוא, פריער איז דאך נישט געווען צו איר קיין זר, פריער האט ער דאך געמעגט מיט איר וואוינען. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי חלל דלאו זר הוא, א חלל הייסט דאך אויך נישט קיין זר. ווייל א חלל מעג דאך נעמען אפילו א כהנת לא לפסול, זאל ער נישט פסל'ען זיין פרוי פון תרומה, ענטפערט די גמרא, אמר קרא, שטייט אין פסוק לא יחלל זרעו בעמיו, מקיש גלייך איך צו זרעו, די קינדער פון כהן גדול וואס ער האט געבוירן פון דער אלמנה, לו, צו דעם כהן גדול אליין, מה הוא פוסל, אזוי ווי דער כהן גדול פסל'ט דאך בביאתו די אלמנה פון תרומה, אף זרעו נמי פוסל, און די זעלבע זאך די קינדער זיינע, דער חלל וואס דער זון פון כהן גדול טוט אויך פסל'ן א פרוי בביאתו פון תרומה. פרעגט די גמרא, ואימא לאמער זאגן משעת הוויה, ס'לשון אין פסוק איז דאך, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, האב איך דאך געטייטשט אז נבעלה לזר לה ווערט זי גע'פסל'ט, פארוואס זאלסטו אזוי אפטייטשן, טייטש כי תהיה אז דער זר וועט איר מקדש זיין, דעריבער האט מיר דער פסוק געזאגט מיט דעם לשון כי תהיה א לשון קידושין. און אפילו דער זר וואס האט איר מקדש געווען איז געשטארבן, איז זי שוין געווארן גע'פסל'ט מכח די קידושין. ענטפערט די גמרא, דומיא דכהן גדול, די אלע וואס זיי טוען פסל'ן פון תרומה זענען גלייך צו כהן גדול באלמנה, מה כהן גדול באלמנה בביאה? א כהן גדול, אלמנה טוט זיך פסל'ן נאר בביאה, ווייל עס שטייט לא יחלל זרעו, זאגן מיר ווען ס'איז דא זרע איז ער מחלל. ווי איז אבער אז דער כהן גדול האט מקדש געווען אן אלמנה, איז דאך דעמאלט דער דין אז האט ער ג אז האט ער נאכער איז ער געשטארבן ווערט זי נישט גע'פסל'ט, פסל'ן טוט ער דווקא בביאה, אף האי נמי בביאה, דא אויכעט, ווען ווערט גע'פסל'ט נאר בביאה פרעגט די גמרא, ואימא לאמער זאגן עד דאיכא הוויה וביאה, סדארף זיין אי קידושין אי ביאה, ביאה אליין טוט נישט פסל'ען, דעריבער האט מיר דער פסוק געזאגט מיט דעם לשון כי תהיה אז עס מוז זיין ביידע זאכן אז נישט ווערט נישט געפסל'ט, ענטפערט די גמרא, דומי' דכהן גדול באלמנה, אזוי ווי כהן גדול באלמנה, מה כהן גדול באלמנה בביאה לחודה, דארט איז דאך בביאה אליין ווערט גע'פסל'ט, ווייל דארט ווערט דאך נישט דערמאנט דאס לשון הוויה, אף האי נמי בביאה לחודה, איז אזוי אין דעם, די וואס מיר זאגן זיי טוען פסל'ען פון תרומה, טוען זיי פסל'ען מיט ביאה אליין, רשי. מען האט פריער געלערנט דף ס"ח עמוד א' ורב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, כל שזרעו פסול, אויב די קינדער זענען פסול, די קינדער פון דעם מענטש זענען פסול'ע, זיי טארן נישט קומען בקהל, פוסל, טוט דער טאטע אויך פסל'ען בביאתו, אויב ער קומט אויף א בת כהן קאן זי נישט עסן קיין תרומה און זי קאן נישט חתונה האבן צו א כהן. וכל שאין זרעו פסול, אויב ס'איז אזא איין פסול וואס זיינע קינדער זענען נישט קיין פסול'ע, אינו פוסל, כאטש ער איז א פסול'ע טוט ער נישט פסל'ען. פרעגט די גמרא, מאי איכא, וואס איז דער חילוק בין תנא קמא ורב יוסי? דער תנא קמא האט דאך געזאגט אז בן תשע שנה ויום אחד, וואס איז געוועזן

און אויך זי טאר נישט חתונה האבן צו א כהן, און לויה און ישראלית האט מען גע'פסל'ט זיי טארן נישט חתונה האבן צו א כהן, און רב יוסי זאגט, כל שזרעו פסול, פוסל, כל שאין זרעו פסול, אינו פוסל, וועלכע זאך האט א חילוק? אין דין צווישן תנא קמא און רב יוסי, אמר רב יוחנן, האט רב יוחנן געזאגט, מצרי שני ואדומי שני, איכא בינייהו, א מצרי, די צווייטע דור. ביי מצרי ווען ער איז זיך מגייר שטייט אין פסוק דור שלישי יבוא בקהל השם. די דריטע דור זענען שוין כשר'ע. די שני איז א פסול'ע, אבער די קינדער זיינע זענען שוין כשר'ע. איז דא א חילוק? לויטן תנא קמא ווייל ער אליין איז דאך א פסול ער איז דאך נאך א מצרי שני טוט ער פסל'ן בביאתו, אבער לויט רב יוסי ווייל זרעו זיינע קינדער זענען דאך א שלישי זינט די קינדער זענען שוין כשר'ע טוט ער אויך דער טאטע ניט פסל'ען, איז שניהם לא למדוה אלא מכהן גדול באלמנה, דער תנא קמא און רב יוסי לערנען ביידע אפ זייער דין פון כהן גדול און אלמנה, תנא קמא סבר דער תנא קמא לערנט מה כהן גדול באלמנה, אזוי ווי א כהן גדול וואס איז געקומען אויף א אלמנה וואס ער טוט איר פסל'ען שביאתו בעבירה, אויב ס'איז בעבירה און פוסל פסל'ט ער, אף האי נמי, אויכעט א מצרי שני, צו אדומי שני, איז דאך אויך ביאתו בעבירה, פוסל טוט ער פסל'ן. ורבי יוסי סבר, רבי יוסי האלט, ווען טוט פסל'ען כי כהן גדול, אז אויב עס איז ווי א כהן גדול ווען ער קומט אויף אלמנה, מה כהן גדול שזרעו פסול, זיינע קינדער זענען פסול, ופוסל טוט ער פסל'ען, ווייל די קינדער וואס דער כהן גדול טוט געבוירן פון די אלמנה ווערן דאך חללים, אף, אזוי יעדן, כל שזרעו פסול, אויב די קינדער זענען אויך פסול, ופוסל טוט ער פסל'ן. לאפוקי מצרי שני, אבער א מצרי שני, דאין זרעו פסול וואס די קינדער זיינע זענען נישט פסול, דכתיב שטייט אין פסוק, בנים אשר יוולדו להם, די קינדער וואס ווערן געבוירן צו זיי, דור שלישי, יבא להם בקהל השם, די דור שלישי זענען מותר לבוא בקהל השם, און ווייל די קינדער זענען נישט קיין פסל'ע, טוט ער אויך נישט פסל'ען, ווייל ס'איז נישט גלייך צו אלמנה לכהן גדול, דארטן דער כהן גדול, ביי אלמנה איז די קינדער אויך פסל'ע, דעריבער טוט ער פסל'ען. אבער דא זענען די קינדער נישט קיין פסל'ע. פריער האט מען געלערנט דף ס"ח עמוד א' אין דער ברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, כל שאתה נושא בתו, אויב דו נעמסט זיין טאכטער, אתה נושא אלמנתו, קען א כהן נעמען זיין אלמנה, דאס הייסט אז ער האט איר נישט גע'פסל'ט, כאטש ער אליין איז א פסול'ער, אבער ווייל זיין טאכטער איז כשר לכהונה, איז זיין אלמנה אויכעט כשר. מאי איכא בין ר' יוסי לר' שמעון בן גמליאל? ווען כאפט א חילוק אין דין צווישן ר' יוסי און ר' שמעון בן גמליאל? אמר עולא, האט עולא געזאגט, גר עמוני ומואבי, א גר פון עמון אדער א גר פון מואב, איכא בינייהו, כאפט א חילוק. ווייל דער דין איז ביי א גר עמוני, ער און זיין זון ובן בנו עד סוף כל העולם זענען פסול לבוא בקהל. טאר נישט נעמען קיין אידישע טאכטער פאר א פרוי, אבער זיין טאכטער איז כשר, ווייל עמוני ולא עמונית, איז לויט רבי יוסי'ן וואס ער זאגט כל שזרעו פסול, טוט ער פסל'ען, איז דא אויכעט ביי דעם גר עמוני, ווייל עס איז דאך דא זיינע קינדער פסל'ע, זיין בן איז פסול, טוט ער אויכעט פסל'ען, אבער לויט רבן שמעון בן גמליאל וואס ער זאגט ער הענגט עס אן אין די טאכטער, אויב איך מעג נעמען זיין טאכטער טוט ער נישט פסל'ען, איז דאך דא אויך ביי גר עמוני מואבי, קען איך דאך נעמען זיין טאכטער דעריבער טוט ער ניט פסל'ען, ושניהם לא למדוהו אלא מכהן גדול באלמנה. רב יוסי מיט רבן שמעון בן גמליאל האבן ביידע אפגעלערנט זייער דין פון כהן גדול באלמנה. רב יוסי סבר רב יוסי לערנט מה כהן גדול באלמנה, אזוי ווי כהן גדול באלמנה וואס מיר זאגן ער טוט איר פסל'ען אז אויב ער שטארבט שפעטער טאר זי נישט חתונה האבן צו א כהן הדיוט שזרעו פסול, די קינדער זענען פסול ופוסל, פסל'ט ער, אף כל, אזוי שטענדיג שזרעו פסול, אז ס'דא ביי די קינדער עפעס פסול. איז פוסל טוט ער אויך פסל'ן. איז אויך דא א ביי גר עמוני ומואבי, איז די בן איז דאך א פסל'ע, זאל טאקע זיין נישט אלע קינדער זענען פסל'ע, די טעכטער זענען נישט קיין פסל'ע, אבער ס'איז דאך דא די מציאות זרעו פסול, ווייל ביי די בנים איז דאך בנו בן בנו עד סוף העולם זענען פסל'ע, איז עס דאך גלייך צו כהן גדול באלמנה, טוט ער אויך פסל'ען דער גר עמוני און מואבי, אבער רבן שמעון בן גמליאל סבר, רבי שמעון בן גמליאל האלט, ווען זאגן מיר א פסול טוט פסל'ן בביאתו, ס'זאל זיין גלייך צו א כהן גדול, מה כהן גדול באלמנה, שכל זרעו פסול, א כהן גדול באלמנה איז די קינדער וואס ר'האט געבוירן פון דער אלמנה, סיי בנים סיי בנות, זענען דאך פסול,

א גר עמוני און א גר מואבי דאין כל זרעו פסול, אלע קינדער זענען נישט קיין פסול'ע, די טעכטער זענען דאך נישט קיין פסול'ע, דאמר מר, מיר האבן דאך געלערנט אז דאס וואס שטייט לא יבא בקהל ה' איז עמוני ולא עמונית, עמוני אפילו ער איז זיך מגייר איז ער אסור לבא בקהל ה', אבער עמונית איז ניט אזוי דער דין זי איז מותר, מואבי ולא מואבית איז זי דאך נישט די טאכטער גע'פסל'ט, איז דאך נישט כל זרעו פסול, דעריבער זאגן מיר אז דער טאטע דער גר עמוני, דער גר מואבי, טוט נישט פסל'ען די בת כהן פון תרומה, רש"י. מצרי שני פסול, ער אליין איז פסול, ער טאר נישט נעמען קיין בת ישראל, ער איז אסור לבא בקהל, וזרעו כשר, אבער די קינדער זענען כשר, ווייל אין פסוק שטייט דאך בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יובא להם בקהל השם. לתנא קמא לויטן תנא קמא, כיוון דהוא פסול, ווייל ער איז דאך א פסול'ער, פוסל בביאה, טוט ער פסל'ן די בת כהן. לרב יוסי, לא פוסל, אבער לויט רב יוסין, ווייל זיינע קינדער זענען דאך נישט קיין פסל'ע, טוט ער אויכעט נישט פסל'ן.

כל שאתה כהן נושא בתו, אויב דער כהן מעג נעמען זיין טאכטער, אתה כהן נושא אלמנתו, מעג דער כהן נעמען זיין אלמנה. גר עמוני הוא, אויב דער וואס האט זיך מגייר געווען ובנו ובן בנו, דער זון, דער אייניקל, עד סוף העולם, אסאך סאך שפעטערדיגע דורות,

לרבי יוסי דתלי טעמא, רב יוסי איז תולה דעם טעם, בכל שזרעו פסול, אז אויב זיינע קינדער זענען פסול לבא בקהל, טוט דער טאטע פסל'ן בביאתו, הואיל ויש בזרעו פסול, ביי גר עמוני ומואבי איז דאך אמאל פארהאנען בזרעו פסול אויב ס'איז א בן, פוסל, טוט פסל'ן, ולרבן שמעון, לויט רבן שמעון בן גמליאל, דתלי טעמא בבתו, ער זאגט אז אויב די טאכטער איז נישט קיין פסל'ע איז ער אויך נישט פוסל, לא פוסל, טוט גר עמוני און גר מואבי נישט פסל'ן. מיר לערנען דעם תוספות דיבור המתחיל שניהם, ס'נוגע צום פשט פון גמרא, שניהם לא למדוה אלא מאלמנה לכהן גדול, זאגט תוספות, עיקר טעמא הוי מלאיש זר, דער עיקר טעם איז ווייל איך לערן אפ פון דעם פסוק ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל, ווי די גמרא האט פריער געזאגט אז כיוון שנבעלה לפסול לה, האט ער גע'פסל'ט איר, וואס זשע שטייט דא אין די גמרא, איך לערן עס אפ פון אלמנה לכהן גדול, אלא מכהן גדול באלמנה ילפינן, איך לערן אפ פון כהן גדול באלמנה, במה מסתבר לאוקמי קרא, אין פסוק שטייט דאך סתם ובת כהן כי תהיה לאיש זר, לערן איך אפ וועלכעס הייסט א זר, דאס וואס איז גלייך צו אלמנה לכהן גדול.

ביי אלמנה איז א אנדער זאך, דארטן זאגן מיר ווייל סווערט נתחלל, ווייל דארטן איז פסולי כהונה, אבער אזעלכע וואס איז נישט פסולי כהונה וואלט איך געזאגט זענען נישט מחלל בביאתן, אבער נאכדעם ווי איך האב שוין דעם לאיש זר איך האב דעם פסוק ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקדשים לא תאכל, וואס מיר לערנען אפ פון דעם פסוק אז כיוון שנבעלה לפסול לה פסלה, זאג איך א פסול און איך האב אויך א לימוד אז אלמנה לכהן גדול ווערט גע'פסל'ט, זאג איך אז די פסוק פון איש זר מיינט צו זאגן וועלכע טוען פסל'ען? די וועלכע זענען גלייך צו אלמנה לכהן גדול? ברוך השם, מסכת יבמות, דף סט, עמוד א'. די משנה, זאגט די משנה, האונס, איינער האט געצווינגען געטון אן עבירה, מזנה געווען, והמפתה, אדער האט איר איבערגערעדט צו טון אן עבירה, והשוטה, און די זעלבע זאך א שוטה, רעדט זיך אפילו על ידי חופה קידושין, נאר א שוטה דאך זיינע חופה קידושין מדין תורה נישט קיין קידושין, איז דער דין לא פוסלין, אז א ישראל האט מאנס געווען צו מפתה געווען א בת כהן האט ער מיט מיט דעם א איר נישט גע'פסל'ט פון תרומה ולא מאכילין, און פארקערט א כהן האט מאנס געווען מפתה געווען א בת ישראל איז מיט דעם א קען זי נישט עסן קיין תרומה דורך קידושין האמיר דאך געלערנט הייסט עס קנין כספו קען זי עסן תרומה מדין תורה אבער דורך אונס און מפתה נישט, ווי וועט זיין ואם אינן ראויין לבא בישראל, אז דער וועלכע האט מאנס געווען איז געווען אזעלכע וואס איז נישט ראוי לבא בקהל, א פסול'ע, א נתין, א ממזר, וואס מ'האט אויסגערעכנט די אלע פריער הרי אלו פוסלין, טוען זיי פסל'ען, ווייל מיט דער ביאה איז זי דאך געווארן א חללה, און א חללה ווערט דאך גע'פסל'ט פון כהונה, אי זי טאר נישט חתונה האבן צו קיין כהן, און אויכעט אויב זי איז א בת כהן אז זי קען מער ניט עסן קיין תרומה. יעצט גייט די משנה מפרש זיין וואס מען האט געלערנט אין אנפאנג משנה, האונס והמפתה לא פוסלין ולא מאכילין, כיצד? דער ב"ח איז גורס, הרי ישראל שבא על בת כהן, א ישראל איז געקומען אויף א בת כהן באונס אדער בפיתוי, ס'איז געווען שלא לשם קידושין, זאגן מיר, תאכל בתרומה, זי קען עסן תרומה, ער האט איר מיט דער ביאה נישט גע'פסל'ט,

אז די עובר האט מען ארויסגענומען א טויטן תאכל קען זי עסן תרומה, און רש"י זאגט דער זעלבער דין איז אז אויב זי האט געבוירן די קינד א לעבעדיגע און נאכדעם איז די קינד געשטארבן קען זי אויכעט עסן תרומה, ווייל מיר זאגן אז דער ישראל שבא עליה האט איר נישט גע'פסל'ט בביאתו ווען דער ישראל איז אזעלכע וואס ער איז א פסול א א ממזר דעמאלט האט ער איר געמאכט א חללה, דעמאלט האט ער איר גע'פסל'ט. יעצט גיי מיר לערנען דעם אנדערן פאל, אז אינו מאכיל, ער מאכט איר נישט עסן קיין תרומה, הרי כהן שבא על בת ישראל, א כהן וואס איז געקומען על בת ישראל, לא תאכל בתרומה, קען זי נישט עסן תרומה. עיברה, זי האט פארשוואנגערט, כאטש די קינד איז דאך ווי מען זאגט פון א כהן, לא תאכל קען זי נישט עסן קיין תרומה, ווייל א עובר איז נישט מאכיל די מאמע די ישראלית, דווקא ווען יצא לאויר העולם שטייט ויליד ביתו, זאגן יאכלו, טייטשן מיר דעם יאכלו יאכילו, ילוד, אויב איז שוין געבוירן, דעמאלט מאכיל, מאכט ער עסן. ילדה, ווי וועט זיין זי האט געבוירן די קינד, כאטש די קינד איז דאך געווארן געבוירן נישט דורך קיין חופה קידושין, נאר וויילע דער טאטע איז דאך א כהן, תאכל, קען די מאמע אויכעט עסן תרומה ווייל זי האט א קינד וואס די קינד איז געבוירן געווארן פון א כהן. נמצא קומט דאך אויס כוחו של בן, דער כח פון דעם קינד, גדול איז גרעסער משל אב פון דעם פאטער, דער טאטע דער בועל, ער קען איר נישט מאכן עסן קיין תרומה, ווייל ער איז דאך נישט געקומען לשם קידושין, און ס'הייסט זי הייסט נישט אז ס'איז זיין קנין, אבער דער בן מאכט עסן דער מאמען תרומה. נאך א דין שטייט, העבד פוסל משום ביאה, א עבד פסל'ט משום ביאה, אז א עבד איז געקומען אויף א בת כהן, ווערט זי גע'פסל'ט פון תרומה, זי קען מערער נישט עסן קיין תרומה. ואינו פוסל, אבער ער טוט נישט פסל'ען משום זרע, צוליב קינדער, אזוי דאך דא א בת כהן ווען זי האט קינדער פון א ישראל, זאגן מיר אז די קינד מאכט אז זאל נישט קענען עסן קיין תרומה, אבער ביי א עבד ווערט נישט גערעכנט קיין קינד, ווי אזוי קען דאס זיין א מציאות אז די זי האט א קינד א עבד און זי זאל קענען עסן תרומה, אויב איז דאך די קינד איז א עבד איז דאך ווי מען זאגט איז דאך שוין דא פסול איז דאך שוין געווארן א חללה, גייט די משנה דא אויס זאגן כיצד? בת ישראל לכהן, א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, ריכטיגע קידושין, אדער בת כהן האט חתונה געהאט לישראל, וילדה הימנו בן, און זי האט געבוירן פון אים א זון, צי בת ישראל לכהן צי בת כהן לישראל, והלך הבן ונכבש על השפחה, דאס לשון נכבש איז א לשון נדבק זאגט דער רא"ש פון לשון פרעס, א פרעס, ס'איז א לשון גנאי טוט ער דערמאנען דער בן, וילדה הימנו בן, די שפחה האט געבוירן פון דעם בן א בן, הרי זה עבד, אזוי איז דאך דער דין, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, אז בן שפחה, אז די מאמע איז א שפחה, איז די קינד א עבד. איז אזוי, היתה אם אמו בת ישראל לכהן, אז פריער איז געוועזן זי האט חתונה געהאט א בת ישראל לכהן, און זי האט געבוירן, אז זי, אז איי פאקטיש האט זי דאך געקאנט עסן אלץ דעם זון, און דער זון איז געשטארבן. אבער ס'איז יעצט געבליבן דעם זון'ס א זון, דער וועלכער איז געבוירן געווארן פון דער שפחה. נארמאל אז דער זון איז געשטארבן ווען א בת ישראל האט חתונה צו א כהן, און אויב ס'איז געבליבן ווי מען זאגט א אייניקל, אפילו דער כהן דער מאן לעבט נישט, קען זי עסן תרומה מכח דעם אייניקל, אבער דא האט די אייניקל, איז דאך די מאמע פון דעם אייניקל איז דאך געווען א שפחה, איז ער דאך ווי מען זאגט אן עבד, איז דעמאלט דער דין אז זי קען נישט עסן קיין תרומה, לא תאכל בתרומה קען זי נישט עסן תרומה, ווייל די אייניקל ווערט אנגערופן אז דאס איז א עבד, אדער ווי וועט זיין ס'איז געווען פארקערט, בת כהן לישראל, א בת כהן האט חתונה געהאט צו ישראל, און זי האט געבוירן פון דעם ישראל א זון, דעמאלט טאר זי נישט עסן קיין תרומה, און דער זון איז געקומען אויף א שפחה און געבוירן א זון, איז די אייניקל וואס? א עבד, נאכהער איז געשטארבן דער מאן די ישראל, און דער זון אירע איז אויך געשטארבן, זאגן מיר דעם פאל תאכל בתרומה, איי זי האט דאך א אייניקל וואס די אייניקל איז א עבד, נאר דער עבד טוט נישט פסל'ען, נאכאמאל א בת כהן האט חתונה געהאט צו א ישראל, האט זי געגעסן תרומה? ניין, דער מאן איז דאך א ישראל, קען זי דאך נישט עסן קיין תרומה. אז דער מאן שטארבט און ס'איז געבליבן פון דעם מאן א זון, קען זי נישט עסן תרומה מכח דעם זון. און דער זון איז געקומען אויף א שפחה און ער האט געבוירן א קינד, א אייניקל, א עבד, זאגן מיר די אייניקל איז א עבד, איז אויב איר מאן דער ישראל לעבט נישט, און איר זון דער טאטע פון דעם עבד לעבט נישט, מעג זי עסן תרומה ושבה אל בית אביה, כאטש ס'איז דאך פארהאנען, זי האט דאך א אייניקל, און דער אייניקל שטאמט דאך פון א ישראל, נאר דער עבד ווערט נישט מיוחס אויף איר, דער עבד ווערט מיוחס נישט א קינד פון איר זון, נאר דער עבד הייסט א קינד פון דער שפחה. ממזר פוסל ומאכיל, א ממזר איז דא א דין ער פסל'ט, און מאכיל, כיצד ווי אזוי? אויך בת ישראל לכהן, צי דאס איז געוועזן א טאכטער פון די ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, או בת כהן אדער א טאכטער פון א כהן האט חתונה געהאט לישראל.

איז יעצט דא הרי זה ממזר, ווייל די משנה גייט ווי דער מאן דאמר וואס ער זאגט אז כותי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר. היתה אם אמו, אז די באבע איז געוועזן בת ישראל לכהן, א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט צו א כהן, און יעצט דער מאן לעבט נישט, צוליבן מאן קען זי נישט עסן, די טאכטער לעבט אויך נישט, און צוליב דעם וואס זי האט א קינד פון דעם כהן קען זי נישט עסן, אבער זי קען עסן צוליב דעם אייניקל, צוליב דעם ממזר, איז דעמאלט דער דין תאכל בתרומה, קען זי עסן תרומה, כאטש מכח דער מאן נישט, איז געשטארבן, די טאכטער, איז אויך געשטארבן, אבער דער טאכטער'ס קינד דער ממזר איז איר מאכיל בתרומה, ווייל ביי א ממזר האט מען געלערנט אז דאס איז בנו לכל דבר, און אמאל איז פארהאנען. יעצט בת כהן לישראל, א בת כהן האט חתונה געהאט צו ישראל, און זי האט געבוירן. א טאכטער, און די טאכטער איז אויף איר געקומען א עבד, איז דאך די קינד וואס? א ממזר, נאכער איז געשטארבן איר מאן דער ישראל, און אויך איז געשטארבן די טאכטער, נאר ס'איז געבליבן די אייניקל דער ממזר כאטש זי דער מאן דער ישראל איז נישט דא און די טאכטער איז נישט דא נאר ווייל עס איז דאך דא א אייניקל דער ממזר טוט עס פסל'ען לא תאכל בתרומה קען זי נישט עסן קיין תרומה וואס האט מען דא געלערנט? אז אמאל פארהאנען א ממזר וואס איז פסול לבוא בקהל און ער מאכט אז די באבע זאל עסן תרומה, און אמאל קען זיין פארקערט אז דער כהן גדול, דער כשר'ער כהן גדול וואס איז ראוי צו שטיין טון די עבודה, זאל ער פסל'ען אז צוליב אים ווען ער איז געבוירן געווארן זאל מען נישט קענען עסן קיין תרומה. ווי קען זיין אזא זאך? כהן גדול פעמים שהוא פוסל א כהן גדול קען אמאל פסל'ען פון עסן תרומה. כיצד? בת כהן לישראל, א טאכטער פון א כהן האט חתונה געהאט צו א ישראל, קען זי דאך נישט עסן קיין תרומה, פארוואס? דער מאן איר איז דאך א ישראל. וילדה הימנו בת און זי האט געבוירן א טאכטער, קאן זי ווידער פארשטייט זיך נישט עסן קיין תרומה, הי, נישט צוליב דער מאן ס'איז א ישראל, און אפילו דער מאן לעבט נישט, איז דאך די טאכטער געבוירן געווארן פון א ישראל. והלכה הבת, איז דיע טאכטער געגאנגען ונישאת לכהן, און זי האט חתונה געהאט צו א כהן. וילדה הימנו בן, און זי האט געבוירן א זון. הרי זה איז דער זון ראוי להיות כהן גדול, ער קען זיין א כהן גדול, עומד און משמש על גבי המזבח, כאטש ווי מען זאגט די מאמע איז א ישראלית, און די פון איין זייט דעם טאטנס איז דאך אויך פארהאנען ווי מען זאגט, און די זיידע איז דאך אויך א ישראל איז א כשר'ע. מאכיל את אמו, ער מאכט אז די מאמע זאל עסן תרומה, כאטש די מאמע איז א ישראלית, די מאמע פון כהן גדול איז דאך א ישראלית, אבער זי קען עסן תרומה, פארוואס? ווייל דאס הייסט אזוי אז אויב דער מאן דער כהן איז געשטארבן, האט זי דאך א זון דעם כהן גדול. אבער ופוסל אם אמו, די באבע איז דאך געוועזן וואס? א כהנית, און די כהנית האט זיך געבוירן, דאס איז דאך מכח זי האט חתונה געהאט צו ישראל, האט זיך די כהנית די באבע א אייניקל וואס איז געקומען דורך א ישראל, כאטש די אייניקל איז דאך א כהן גדול, דאך טוט די אייניקל דער כהן גדול פסל'ן די באבע, נאכאמאל, א ישראל האט גענומען א פרוי א כהנת, דער כהן גדול, וועלן מיר זען די דריטע דור איז דער כהן גדול, א ישראל האט גענומען א כהנת, און זיי האבן געבוירן א טאכטער, און די טאכטער רופט זיך אן א ישראלית, ווייל דער טאטע אירע איז דאך א ישראל. און די ישראלית, דאס איז דער צווייטער דור שוין, האט חתונה געהאט מיט א כהן, און זיי האבן געבוירן א כהן גדול, איז די ישראלית, די צווייטע דור, אז איר מאן דער כהן איז געשטארבן, קען זי עסן תרומה מכח דעם זון, וואס דער זון איז א כהן גדול. יעצט די באבע, די באבע איז א כהנת, איר מאן דער ישראל איז געשטארבן, וואלט דאך געדארפן זיין א דין ושבה אל בית אביה, נאר ווייל דו האסט דאך א אייניקל א כהן גדול, וואס דאס איז דאך געקומען דורך וועמען? דורך דעם וואס האט חתונה געהאט מיט א ישראל, קען זי נישט עסן קיין תרומה. זאת אומרת, זאגט די באבע, לא כבני כהן גדול, נישט ווי מיין אייניקל דער כהן גדול, שהוא פוסלני מן התרומה, וואס ער פסל'ט מיר פון תרומה, ווי זאל זיין אז ס'וואלט נישט געווען געבוירן קיין קינד, וואלט זי דאך יא געמעגט עסן תרומה, אז דער מאן לעבט נישט, און די די טאכטער זאל נישט לעבן, קען זי דאך עסן תרומה, יעצט פארוואס קען זי נישט עסן קיין תרומה, צוליב דעם אייניקל דעם כהן גדול? רש"י. רש"י עמוד א', והשוטה אפילו על ידי חופה וקידושין, אפילו די חופה קידושין לא פוסל, אויב דער שוטה האט מקדש געווען א בת כהן טוט ער נישט פסל'ען, ולא מאכיל, אויב דער כהן איז געווען א שוטה און ער האט מקדש געווען א בת ישראל איז ער נישט מאכיל, דאין קנינו קנין, ער האט דאך נישט קיין דעת צו מאכן א קנין.

אין דעם פאל אז ס'איז ישראל שבא על בת כהן זי שוואנגערט, לא תאכל, קען זי נישט עסן קיין תרומה, כאטש דער ישראל האט דאך איר נישט מקדש געווען, כדילפינן לעיל עובר פוסל, דכתיב שטייט כנעוריה פרט למעוברת, ווען זאגן מיר ושבה אל בית אביה, דווקא כנעוריה אז זי איז נישט מעוברת, נחתך העובר במעיה, די עובר פון די בת כהן איז געווארן ארויסגענומען מיד גלייך והוא הדין נמי די זעלבע דין איז אויכעט אם ילדתו זי האט געבוירן די קינד פון דער ישראל נאר ומת דעמאלט קאן זי צוריק עסן תרומה ווי וועט זיין א צווייטע פאל א כהן איז געקומען על בת ישראל, קאָן זי נישט עסן קיין תרומה, עיברה לא תאכל, איי זי איז דאך מעוברת פון וועמען? פון א כהן, שעובר אינו מאכיל את אמו ישראלית, דער עובר מאכט נישט עסן די מאמע די ישראלית, עד שיצא לאויר עולם, כדכתיב עס שטייט, ויליד ביתו, די וואס זיי ווערן געבוירן ביי דעם כהן יאכלו, זאגן מיר ילוד, ווען ער איז געווארן געבוירן מאכיל מאכט ער עסן שאין ילוד אין מאכיל גדול משל אב דער כח פון דעם זון איז מער ווי דער כח פון טאטן שהבועל אין יוכל להאכילה אין די גמראלעך איז א גרייז סדארף שטיין אין יוכל להאכילה ער קען נישט מאכן עסן לא יוכל איז גוט. איז דא פעלט א לא אין די גמראלעך, מפני שלא בא עליה לשם קידושין, איז נישט געקומען אויף איר לשם קידושין, ולאו קניינא היא, ס'איז נישט זיין קנין, ובנו מאכילה. יעצט העבד פוסל משום ביאה, אם בא על כהנת, אז א עבד איז געקומען אויף א כהנת אויף א בת כהן, פסלה מן התרומה כדאמר בגמרא לעיל. ווייל די וואס האבן ניט אלמנות וגירושין בה האבן מיר געפסלט, ואין פוסל משום זרע, אם יש לה זרע לבת כהן מישראל כשר, אז די בת כהן האט א קינד פון א ישראל כשר שהוא עבד, און עס איז געשטארבן בעלה דער מאן פון דער בת כהן וואס איז ישראל, ונשאר זה, און ס'איז איבערגעבליבן די אייניקל דער עבד, לא אמרינן זאגן מיר ניט, הרי זרע יש לה מישראל, ס'איז דאך נאך דא קינדער, ולא תשוב לתרומת אביה, זאגט מען נישט אזוי, דעבד ודאי לאו זרעה הוא, דער עבד ווערט נישט גערעכנט פאר איר אייניקל,

פרעסר בלע"ז, ולשון גנאי, הרי זה עבד, אויב די מאמע איז א שפחה איז די קינד א עבד, שולד שפחה כמוה, די קינד פון א שפחה ווי די מאמע, דכתיב האשה וילדיה, אז וילדיה, די קינדער ווערן גערעכנט צו אירע קינדער. היתה אמו ב. דאס הייסט בת כהן לישראל איז געוועזן איז תאכל בתרומה אם מת ס'איז געשטארבן אביו והוא קיים און די אייניקל לעבט אף על גב דולד ולד בעלמא פוסל כדאמרן זרע זרעה מנין אבער האי דער אייניקל לא פוסל פסל'ט נישט פארוואס? ווייל דער אייניקל איז דאך א עבד, דהא לאו בתר אביו אזיל. וואס איז געוועזן? די בת כהן האט חתונה געהאט צו ישראל, און זי האט געבוירן א זון, און דער זון האט געבוירן א קינד פון א שפחה, איז נאכער איז געשטארבן דער מאן די ישראל, און דער זון איז געשטארבן, און לכאורה האט זי דאך א אייניקל, דעם זונ'ס זון, זאגן מיר דאס הייסט נישט דעם זונ'ס זון, נאר דאס ווערט גערעכנט אויף די שפחה, ולאו זרע הוא, ס'איז נישט זיין קינד. א בת כהן האט חתונה צו א ישראל, קען זי נישט עסן קיין תרומה, זי האט געבוירן א זון, איז דער זון א ישראל, קען זי אויך נישט עסן קיין תרומה, נאכער האט די ישראל געבוירן נאך א זון, האט זי שוין א אייניקל, זי קען נישט עסן קיין תרומה, אז ס'איז געשטארבן דער מאן, און ס'איז געשטארבן דער זון, און די אייניקל לעבט, קען זי נישט עסן קיין תרומה, ווייל ס'איז דאך געבליבן קינדער. אבער אויב די אייניקל איז א עבד, ווי איז ער א עבד? איז דאך דער עבד דער זון אירע האט געקומען אויף א שפחה, איז דאך דער עבד ווערט נישט גערעכנט אז ס'איז איר'ס א אייניקל, ווייל דער עבד ווערט דאך נישט גערעכנט אז דאס איז א זון, איז די זונ'ס א זון, קען זי צוריק גיין, די באבע קען צוריק גיין, זי איז דאך א בת כהן, ווייל אויב איר מאן לעבט נישט און דער זון לעבט נישט, קען זי צוריק גיין צום טאטן עסן תרומה, אדער בת ישראל האט חתונה געהאט לכהן, קען זי עסן מכח דעם מאן, און זי האט געבוירן א זון, קען זי עסן מכח דעם זון. און דער זון איז געקומען אויף א שפחה נאכער ומת בנה מכהן, און ווער איז געשטארבן? און דער מאן איז אויך געשטארבן, ובנו בן בנה קיים והוא עבד לא תאכל בתרומה, דלאו זרעה הוא, זי האט נישט קיין קינדער מיט דעם כהן, כהן גדול פעמים שפוסל, ער פסל'ט את בת כהן מן התרומה, פארוואס? משום זרע מישראל, ווייל דער כהן גדול איז דער באבע'ס א קינד פון א ישראל, מאכיל את אמו, ער מאכט עסן די מאמע, די מאמע דארף ער נישט מאכיל זיין, ווייל די מאמע קען דאך עסן מכח דעם טאטן, דער טאטע איז דאך א כהן, נאר מען מיינט אפילו לאחר מיתת אביו, ווען דער טאטע פון דעם וואס מיר רופן אן פון דריטן דור דער כהן גדול איז געשטארבן, קען זי עסן מכח אים, ופוסל את אמו, אפילו לאחר מיתת אמו, דאי לאו היא אויב נישט זי. הוה הדרא וואלט צוריק געגאנגען אם אמו ווען דער כהן גדול זאל נישט געווען געבוירן ווערן וואלט צוריק געגאנגען אם אמו לתרומה דבי נשא צו תרומה פון איר טאטן לאחר מיתת בתה כדאמר ביש מותרות אז אויב א בת כהן האט חתונה געהאט צו א ישראל און דער מאן איז געשטארבן און דמת איז געשטארבן בנה מישראל די קינד וואס איז געבוירן מיט א ישראל תאכל בתרומה וזאת האשה די פרוי די באבע אומרת זאגט לא כבני כהן גדול כלומר לא ירבו כמותו ס'זאל נישט זיין אסאך אזוי ווי ער. גמרא, זאגט די גמרא, אין דער משנה האט מען געלערנט אז אויב א חרש א ישראל האט מקדש געווען א בת כהן ווערט זי נישט גע'פסל'ט פון תרומה, צי פארקערט, א כהן א חירש האט מקדש געווען א בת ישראל, איז ער איר נישט מאכיל בתרומה, הייסט דאס אז די קידושין פון חירש זענען נישט קיין קידושין? תנינא וועט זיין א ראיה להא דתנו רבנן צו דעם וואס די רבנן האבן געלערנט, שוטה וקטן שנשאו נשים, א שוטה און א קטן זיי האבן גענומען פרויען ומתו און זענען געשטארבן, זאגן מיר אז די קנין די קידושין זייערע איז מן התורה נישט קיין גוטע קידושין, נשותיהם זייערע פרויען פטורות זענען פטור מן החליצה און מן היבום, ווייל אין קנין לשוטה, א שוטה קען נישט קונה זיין. אין דער משנה האט מען געלערנט כיצד הרי ישראל שבא על בת כהן, א ישראל איז געקומען אויף א בת כהן, תאכל בתרומה, מעג זי עסן תרומה. עיברה, אויב זי שוואנגערט די בת כהן פון דעם ישראל לא תאכל קאן זי נישט עסן קיין תרומה, פרעגט די גמרא, כיוון דעיברה לא תאכל, מיר זאגן דאך אז איך ווייס זיכער די בת כהן שוואנגערט, טאר זי נישט עסן קיין תרומה, איז אפילו דעמאלט ווען זי שוואנגערט ניט, אבער איך ווייס דאך אַז דער ישׂראל איז געקומען אױף איר, ליחוש לאָמיר מורא האָבן, שמא עיברה, אפֿשר האָט זי פֿאַרשװאַנגערט, און אױב אַ בת-כּהן האָט פֿאַרשװאַנגערט פֿון אַ ישׂראל, קאָן זי דאָך נישט עסן קײן תּרומה. אַי, װעסטו װעלן זאָגן, אַז צוליב אײן ביה האָבן מיר נישט קײן מורא, טאָמער זי שװאַנגערט? מי לא תּנן האָבן מיר דען נישט געלערנט אין דער אַ דין? דארט איז געווען אזוי אז צוויי מענטשן האבן מקדש געווען פרויען, ראובן רחל, שמעון לאה, און בשעת כניסתן לחופה און נתחלפו של זה לזה לזה נאכהער כאפט מען זיך אז ראובן האט געוואוינט מיט לאה און שמעון האט געוואוינט מיט רחל, ס'איז דאך געווען א אונס, ס'איז דאך נישט קיין זנות במזיד, זאגן מיר זענען מותר צו זייערע מענער, אבער מען דארף אפשיידן, דריי מאנאטן טארן זיי נישט וואוינען מיטן מאן, פארוואס? ווייל איך דארף מפריד זיין פון זרע כשר ביז זרע פסול, ווייל אויב איך וועל נישט אפשיידן און זי וועט געבוירן א קינד אין א צייט ארום ווי ניין חדשים ארום וויל איך נישט וויסן צו דאס איז פון דער ביאה פון א פרעמדן מאן, איז דאך די קינד א ממזר, אבער נאכדעם ווי איך טו אפשיידן דריי חדשים וויל איך וויסן, און דארטן איז נאר געווען איין ביאה, דאך זע איך אז אויף איין ביאה האב איך מורא טאמער זי האט פארשוואנגערט, מי לא תנן מ'האט דען נישט געלערנט מפרישין אותן שלושה חדשים שמא מעוברות הן, איז אויך דא די זעלבע זאך, זאל איך אויך מורא האבן? זאל מען אויך זאגן אז אויב דער ישראל איז געקומען אויף דער בת כהן אפשר איז זי מעוברת און זאל שוין נישט טארן עסן קיין תרומה. אמר רבה בר רב הונא, האט רבה בר רב הונא געזאגט, ליוחסין חששו, דארטן האנדלט זיך וועגן יוחסין, ס'קען דאך זיין חס ושלום אז די קינד איז א ממזר, דעריבער טוט מען אפטיילן, אבער לתרומה, וועגן תרומה, לא חששו, ווייל יוחסין דאך א זאך וואס ס'איז דאך שוין פארבינדן די שפעטערדיגע דורות אויכעט, אז ער איז א ממזר איז דאך שוין די שפעטערדיגע איז דאך שוין אלע דורות ממזרים. פרעגט די גמרא, און לתרומה לא חששו, דו זאגסט ביי א תרומה איז מען האט מען נישט קיין מורא וועגן דעם והתניא מיר האבן געלערנט א כהן האט נישט קיין קינדער און ער וויל נישט אז ער וועט שטארבן זאל זיין פרוי זיין זקוק צו דעם יבם אז ער וועט שטארבן אן קינדער וועט זי דארפן באנעמען א חליצה אדער יבום און ווער ווייסט די יבם קען זיין וואוינט דארט זייער ווייט צי די יבם איז א קטן איז געגאנגען דער כהן האט איר גע'גט אבער ער וויל מיט איר וואוינען, מאכט ער אז דער גט זאל נישט יעצט חל זיין, ער זאגט צו איר דער כהן הרי זה גיטך, דאס איז דיין גט, שעה אחת קודם למיתתי, א ווייל א מאמענט פאר דעם שטארבן, זאג מיר די פארוואס דארף ער קודם למיתתי, ווייל לאחר מיתה איז דאך שוין נישט דא ווער זאל גט'ן, אין גט לאחר מיתה, זאגן מיר אסורה לאכול בתרומה מיד, זי קען גלייך נישט עסן קיין תרומה, ווייל מיר זאגן אפשר שטארבט ער אין א מאמענט ארום, זע איך דאך פון דעם אויך אז אפילו ביי תרומה זענען מיר אויכעט חייש, וואזשע זאגסטו פריער? ליוחסין חששו און לתרומה לא חששו, דא זעסטו דאך אז ביי תרומה איז אויכעט חששו. אלא אמר רבה בר רב הונא, האט רבה בר רב הונא געזאגט אין אמת'ן בין איך חייש ביי תרומה אויכעט, נאר איך וועל אזוי פארענטפערן, בנישואין חששו, בזנות לא חששו. ביי זנות האבן מיר געהאט פריער אין גמרא אז א אישה וואס איז מזנה מתהפכת, זי טוט מיטלען כדי זי זאל נישט פארשוואנגערן. דא רעדט זיך אז די בת ישראל, אז די ישראל איז געקומען אויף די בת כהן בזנות, האב מיר נישט קיין מורא, ווייל איך זאג זי מתהפכת כדי זי זאל נישט פארשוואנגערן. אבער דארטן נאר ביי דעם פאל מפרישין אותן שלושה חדשים, דאס איז דאך געווען נישואין האט געמיינט צו זיין פרוי, דארט האב איך מורא. פרעגט די גמרא ובנישואין מי חששו, ביי א חתונה האב איך דען יא מורא? והתניא מיר האבן געלערנט בת כהן שנישאת לישראל, א בת כהן האט חתונה געהאט צו ישראל ומת, און די ישראל איז געשטארבן אין זעלבן טאג פון חתונה, טובלת, זי דארף זיך טובל'ען, אזוי שטייט דאך אין פסוק, ואשה כי ישכב איש אותה שכבת זרע, איז ווערט זי טמא דעם טאג, און מען דארף זי דארף האבן הערב שמש, ואוכלת בתרומה לערב, און זי עסט ביינאכט ווען ס'איז שוין דא הערב שמש עסט זי תרומה, ווייל זי איז דאך וואס? א בת כהן, זע איך דאך זאל מען אויך מורא האבן דארט נא טאמער זי האט פארשוואנגערט דארטן רעדט זיך דאך אז ס'איז געוועזן נישואין. אמר רב חסדא האט רב חסדא געענטפערט טובלת ואוכלת עד ארבעים זי קען עסן תרומה די בת כהן ביז פערציג טעג דאי לא מיעברא אויב זי שוואנגערט נישט הא לא מיעברא שוואנגערט זי דאך נישט ואי מיעברא, אפילו זי שוואנגערט עד ארבעים, ביז פערציג טעג, מיא בעלמא היא, איז עס נאך נישט קיין וולד, יצירת הוולד הייבט זיך ערשט אן אין פערציג טעג שפעטער נאך די ביה, און ממילא איז די ערשטע פערציג טעג קען זי עסן תרומה. אמר ליה אביי, האט אים אביי געפרעגט, אי הכי אויב אזוי, אימא סיפא, זאג די סיפא, דארט שטייט הוכר עוברה במעיה נאכהער איז געווארן הוכר אז זי איז שוואנגער, פון וועמען? פון דעם ישראל וואס האט חתונה געהאט, תהא מקולקלת למפרע, איז זי מקולקל פון פריער אן, דער דין איז אז מען עסט תרומה בשוגג דארף מען בצו געבן דעם קרן, פירות דארף מען געבן וואס זענען ווערט וויפיל די תרומה ווערט געווען, און אויך א חומש, דא עס ווייזט זיך דאך ארויס אז זי האט געגעסן תרומה, וואס זי האט נישט געטארט עסן קיין תרומה, ווייל דער עובר טוט דאך פסל'ען, דארף זי באצאלן א קרן און א חומש. איז פארוואס זאל עס זיין מקולקלת למפרע? לויט דיר נאך די פערציג טעג איז דאך נישט קיין זרע, די ערשטע פערציג טעג איז דאך עס מיא בעלמא, איז דאך דאך נישט געווען קיין עובר, אויב ס'איז נישט געווען קיין עובר האט זי דאך געקאנט פריער עסן תרומה. ענטפערט די גמרא, מאי מקולקלת מיינט מען עד ארבעים, די דאס וואס האט געגעסן תרומה נאך פֿערציק טעג פון דער צייט וואס דער מאן איז געשטארבן, פאר דעם דארף זי געבן קרן וחומש, אבער די ערשטע פֿערציק טעג, דעמאלט איז נאך נישט געווען קיין עובר, דעמאלט האט זי געמעגט עסן תרומה. איתמר, מיר האבן געלערנט הבא על ארוסתו בבית חמיו, דער סדר איז דאך אמאל געווען, מען האט מקדש געווען א אישה, און די חופה ווי צו זאגן איז געווען אין א יאר שפעטער, איז הבא על ארוסתו בבית חמיו, דאס הייסט ער איז מודה אז די קינד איז פון אים. רב אמר, זאגט רב הולד ממזר, די קינד איז א ממזר, כאטש ביידע זענען דאך מודה אז ס'איז פון זיי. דאך זאג מיר, אויב איך זע זי איז אזא מין פרוצה, קען זיין אז האט מזנה געווען מיט אנדערע אויכעט, דעריבער זאגן מיר הולד ממזר. און שמואל אמר, און שמואל זאגט, הולד שתוקי, אז די קינד איז ספק ממזר, ווייל קען זיין אמאל אז דאס איז פון דעם ארוס, און אויב ס'איז פון דעם ארוס, איז דאך א כשר'ע קינד, און אויב ס'איז אחוץ דעם ארוס, איז עס דאך א ממזר. ס'איז א ספק. לויט רב וועט מען באלד זען די סברה פון רב. אמר רבא האט רבא געזאגט, מסתברא מילתיה דרב, די שכל זאגט, ווען האלט רב הולד ממזר, דדיימא מעלמא, אז מ'איז איר חושד אז זי איז מזנה מיט אנדערע, דעמאלט אויך זאגן מיר הולד ממזר. פארוואס? אזוי איז דא א דין, א אישה וואס זי האט א מאן, איז אפילו מ'איז איר חושד פון אנדערע מענטשן, זאגן מיר די קינדער זענען כשרע. פארוואס? ווייל רוב ביאות הולך אחר הבעל. דאס רעדט מען ווען דאס איז געווען אשתו. אבער דא מ'איז זי איז דאך א ארוס, און די גאנצע וועלט. זענען דאך פסול צו איהר, אז זי איז מקודש איז זי דאך צו דער גאנצער וועלט א אשת איש, איז דער רוב איז דאך דא פארקערט, דער רוב וועלט, כ'בין דאך איהר חושד פון אנדערע מענטשן אויכעט, און אלע אנדערע מענטשן זענען דאך פסולים, דעריבער זאגט רב הולד ממזר. אבל לא דיימא מעלמא, איך בין דאך נישט חושד פון אנדערע, מ'האט נישט גערעדט אויף איהר אז זי זאל האבן צו טוהן מיט אנדערע, וועט אויך רב מודה זיין בתריה דידיה שדינן ליה אז די קינד וועל איך ווארפן בתר ארוס, בעסער געזאגט איז לשון זעהט אויס בתריה דידיה שדינן ליה, און די קינד וועט זיין א כשר'ער, ס'איז אפילו קיין ספק אויך נישט. אמר רבא האט רבא געזאגט מנא אמינא לה, פון וואנעט ווייס איך דאס אויף צו זאגן? דקתני שטייט אין דער משנה ילדה תאכל, אויב ס'איז געוועזן כהן שבא על בת ישראל איז דאך דער דין לא תאכל בתרומה, ס'דאך נישט געווען קיין קידושין, ס'איז נישט קנין כספו, ווי איז אבער ילדה תאכל? נעם איך אן אז די קינד איז פון אים. היכי דמי, אילימא דדיימא מעלמא, מ'איז דאך חושד פון אנדערע מענטשן, ילדה אמאי תאכל, פארוואס זאל איך תולה זיין אין דעם כהן? ילדה זי האט געבוירן אמאי תאכל, פארוואס קען זי עסן תרומה? אפשר איז דיע קינד נישט די קינד פון דעם כהן, אפשר דאס פון אנדערע. אלא לאו דארף איך זאגן אז דא רעדט זיך מיניה דיימא, מ'האט איר נאר חושד געווען פון דעם כהן, ניט חושד געווען, דא רעדט זיך דאך אז ס'איז דא עדות אז דער כהן איז געקומען אויף דער בת ישראל, ולא דיימא מעלמא, פון דער וועלט האט מען איר נישט חושד געווען. זאגן מיר אז די קינד ווערט גערעכנט דורך א כשר, דורך דעם כהן, ומה התם דלהאי איסורא ולהאי איסורא, צו דעם כהן איז זי אסור און צו דער וועלט איז זי אסור, ווייל מען האט דאך גוזר געווען על יחוד של פנויה און מען איז איר דאך חושד פון אלעמען, דאך זאגן מיר אויב מען איז נישט חושד פון אנדערע, בתריה דידיה שדינן ליה, נעמען מיר אהן אז דיע קינד איז דעם כהן'ס. הכא דא א, דלהאי איסורא צו דער גאנצער וועלט, איז זי דאך אסור, ווייל זי איז דאך מקודשת צו דעם ארוס. ולהאי און צו דעם, צו דעם ארוס, איז דאך היתירא. איז לא כל שכן אז אויב מ'איז איר נאר חושד פון אים נישט פון אנדערע איז אוודאי און אוודאי אז די קינד ווערט גערעכנט דורכן פאטער און די קינד איז א כשר'ער. אמר ליה אביי, האט אביי אים געזאגט, פון דער משנה נישט קיין ראיה, לעולם אימא לך, אין אמת'ן וועל איך דיר זאגן, כל היכא דדיימא מיניה, אז מ'איז איר חושד פון אים, אף על גב דלא דיימא מעלמא, אפילו מ'איז איר נישט חושד פון דער וועלט, דאך אמר רב הולד ממזר וועט רב לערנען הולד ממזר, מאי טעמא פארוואס דאמרינן מיר זאגן מדאפקרא נפשה לגבי ארוס, דו זעסט דאך א פאקט אז זי איז נישט קיין צנועה, דו זעסט דאך אז זי איז א פרוצה, פאר דער חופה האט זי זיך מפקיר געווען צו דעם ארוס. איז אפקרא נפשה לעלמא, און די וועלט, די מענטשן פון דער וועלט זענען דאך מער אויף דעם ווי דער ארוס, דעריבער וועט רב אויך אין אזיין פאל לערנען הולד ממזר. איי דאך אויב אזוי שווער ביי אונז אין דער משנה, איך זע זי האט זיך מפקיר געווען די בת ישראל צו דעם כהן, זאג אויך זי האט זיך מפקיר געווען צו דער געוועלט, פארוואס זאל זי קענען עסן תרומה? ומתניתין די משנה רעדט זיך שהיו שניהם חבושים בבית האסורים אז דער כהן און די בת ישראל זענען ביידע געוועזן אין תפיסה וואס דעמאלט אויך איז נישט דא קיין שאלה איך זאל איר חושד זיין אז דאס איז מיעלמע דעריבער זאגן מיר אז זי מעג עסן תרומה רש"י. איכא דאמרי, אנדערע זאגן אז די מחלוקת איז אין א צווייטע וועג,

ארוסה שעיברה, נישט ווי מיר האבן פריער געלערנט ארוס, ווי איז פריער געשטאנען דאס לשון הבא על ארוסתו בבית חמיו, דאס הייסט אז איך ווייס אז ער איז געקומען על ארוסתו, אדער ביידע זענען מודה אדער ס'איז דא עדות, יעצט טייטש אנדערש, דער ארוס איז נישט מודה, לערן ארוסה שעיברה. א פרוי וועלכע איז מקודשת צו א מאן און זי איז שוואנגער, רב אמר הולד ממזר, ווייל ס'איז מיר א ספק צי פון ארוס צי פון דער גאנצער וועלט, און די גאנצע וועלט איז דאך פסול הרי גיי איך נאכן רוב וועלט איז הולד ממזר, און שמואל אמר הולד שתוקי, און שמואל זאגט שתוקי איז ספק ממזר, אמר רבא, האט רבא געזאגט, מסתברא מילתא דרב, דער שכל איז, דאס ווען זאגט רב אז הולד ממזר, דלא דיימא מיניה, אז מ'איז איר נישט חושד אז דאס זאל זיין פון אים, ס'איז נישט דא קיין שום חשד אז דאס זאל זיין פון ארוס, ודיימא מעלמא, אבער מ'איז איר חושד פון דער וועלט.

דיע לשון האלט אנדערש ווי פריער. לויט דעם פריערדיגן לשון האט דער רב געזאגט אז דיימא מיניה דיימא מעלמא איז הולד ממזר. דיע לשון לערנט דער עיקר איז פארוואס איז עס ממזר, ווייל לא דיימא מיניה די מענטשן מ'איז איר נישט מען איז נישט חושד דעם ארוס אז בא עליה און מ'איז איר נישט חושד מ'איז איהר חושד פון דער וועלט, נישט פון דעם ארוס. דער עיקר איז אויף דעם ארוס צו מ'איז חושד. ווי איז אז מ'איז איהר חושד פון דעם ארוס, איז אפילו דיימא נמי מעלמא איז די קינד כשר. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מנא אמינא לה, פון וואנעט ווייס איך אז אויב דיימא מניה און דיימא מעלמא איז דער ולד כשר? חאטש זי דיימא מעלמא און דיימא מניה איז דער ולד כשר, דקטני האבן מיר געלערנט אין דער משנה ילדה תאכל. א כהן האט מאנס געווען, מפתה געווען א בת ישראל, און זי האט געבוירן א קינד, זאגן מיר, איך נעם אן אז דיע קינד איז פון דעם כהן, און זי קען שוין עסן תרומה ווייל די קינד איז דאך א כהן. היכי דמי, ווי רעדט זיך דא? אילימא, וועסטו וועלן זאגן דדיימא מניה, אז מ'האט איהר נאר חושד געווען פון דעם כהן ולא דיימא מעלמא, פון אלע מענטשן האט מען איהר נישט חושד געווען, צריכא למימר דתאכל, דארף מען שטיין אז זי מעג עסן, זיכער אז מ'האט איהר פון קיינעם נישט חושד געווען נאר פון דעם כהן איז א זיכערע זאך אז זי קען עסן תרומה, אלא לאו, מיינסטו דען ניט דדיימא נמי מעלמא אז מען האט איהר חושד געווען אויכעט מעלמא פון אנדערע מענטשן, נאר ווייל אויב מען האט איהר חושד געווען ווי מען זאגט פון דעם כהן אויכעט, און דא רעדט זיך דאך אז איך ווייס אז דער כהן איז בא עליה, דעריבער איז די קינד א כהן. ומה דאך התם דלהאי איסורא און להאי איסורא, דארט איז צום כהן אסור און צו אלעמען אסור, פארוואס איז מען חושד? מ'איז חושד ווייל מען זעט זי איז זיך מייחד מיט מענער, איז דאך ייחוד של פנויה איז דאך אויכעט באיסור. דאך זאגן מיר בתריה דידיה שדינן ליה, איך ווארף דאס נאכ'ן כהן, הכא, דא, דלהאי איסורא און להאי היתירא, דא א פאר די גאנצע וועלט איז עס איסור און פאר דעם ארוס איז עס היתר, לא כל שכן איז אוודאי און אוודאי, איך ווארף עס נאך דעם ארוס, אבער דא לכאורה א. אה, דאס איז דאך גערעכט, אויסער וואס פרעגט עס, לכאורה איז דאך עס נישט קיין צושטעל, דא אויך רעדט זיך דאך אז ס'איז דא עדות אז דער כהן איז געקומען אויף, בא עליה, אזוי מוז זיך דאך עס רעדן, ווי איז די ראי' צו דעם דין איז דער מאירי זאגט אזוי אז דא רעדט זיך אז דיע קינד איז נישט געבוירן געווארן לויט דעם חשבון ניין חדשים נאך דעם וואס בא עליה, נאר די קינד איז געבוירן געווארן אסאך שפעטער, און ממילא איז די אנדערע קינד וואס ווערט געבוירן שפעטער איז דאך גארנישט קיין באווייז פון די אז דאס איז פון דעם כהן, נאר וואס דען אז דיימא מיניה און דיימא מעלמא איז און ביי אים זע איך דאך איז דאך דא ווען מען זאגט א שטיקל ריעותא, דעריבער זאגן מיר איך ווארף עס נאך אים.

אף על גב דדיימא מיניה אפילו מ'איז איר חושד פון ארוס אויכעט אמר רב הולד ממזר און מתניתין די משנה רעדט זיך בדלא דיימא כלל פארדעם האט מען איר נישט חושד געווען דארף מיר די משנה דערציילן אז זי עסט תרומה. די וואס איז די חידוש א לא דיימא אז איך האב זאג אז מיט דער ביאה איז זי געווארן מתעבר. אין דער משנה שטייט, העבד פוסל משום ביאה, דער עבד פסל'ט צוליב ביאה, אבער ואינו מאכיל, ער מאכט נישט, ואינו פוסל משום זרע, און ער פסל'ט נישט משום זרע. מה הטעם, און וואס איז דער טעם? אמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה, דער מאי טעמא איז נישט העבד פוסל משום ביה, העבד פוסל משום ביאה האט מען דאך אפגעלערנט פון א צווייטן פסוק, ווייל עס שטייט כי תהיה אלמנה גרושה מי שיש לה, מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, ווי שטייט עס לשון? ובת כהן? כי תהיה אלמנה גרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה, זאגן מיר דווקא אז כי תהיה אז אלמנה וגרושה וואס איז דא אלמנות וגירושין, נאר דאס גייט ארויף אויף דעם אנדערן טעם, אויף דעם אנדערן דין, וואס איז געשטאנען דער אנדערער דין, ואינו פוסל משום זרע, ער פסל'ט נישט וועגן זרע, פארוואס פסל'ט ער נישט וועגן זרע? ווייל אמר קרא שטייט אין פסוק האשה וילדיה תהיה לאדוניה, ווי די משל אין די משנה אז די אייניקל איז א עבד, ווערט עס נישט אנגערופן אז דאס איז זיע'ס אייניקל. נאך האט מען געלערנט אין די משנה ממזר פוסל אז א בת ישראל ממזר פוסל וועט זיך דאס רעכענען א בת כהן האט חתונה געהאט צו א ישראל איז זי האט איז דאך דא א דין ושבה אל בית אביה אויב דער מאן דער ישראל שטארבט און אויב ס'איז דא א אייניקל א ממזר טוט ער איר פסל'ן אפילו די קינד לעבט נישט און ומאכיל און אמאל מאכט ער עסן די באבע'ן וואס איז א ישראלית וואס זי האט געהאט חתונה געהאט צו א כהן. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק, וזרע אין לה, ובת כהן כי תהיה אלמנה גרושה, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה, אין לי ווייס איך נישט, אלא זרעה, אז זי האט נישט קיין קינדער גייט זי צוריק, זרע זרעה מנין, פון וואנעט ווייס איך אז זרע מיינט מען זי האט נישט קיין אייניקלעך אויכעט, אז אויב ס'איז דא א אייניקל וואס זי האט געבוירן מיט דעם ישראל קען זי נישט צוריק גיין עסן תרומה, תלמוד לומר שטייט אין פסוק וזרע אין לה מכל מקום אז זרע ווערט אנגערופן אייניקלעך אויכעט. אין לי ווייס איך נישט אלא זרע כשר, אז ס'איז דא זרע כשר'ע קינדער זאגן מיר, כאטש זי איז א בת כהן, נאר זי האט דאך געבוירן די קינדער מיט א ישראל, האלט איר צוריק פון עסן תרומה. זרע פסול מנין אז דאס האלט איר צוריק, תלמוד לומר וזרע אין לה עיין עלה, עיין, טו נאכזוכן, אפילו ס'איז נאר דא זרע פסול, טוט זי אויכעט איר פסל'ען. פרעגט די גמרא, והא אפיקתיה לזרע זרעה, איך האב דאך אפגעלערנט פון דעם זרע אין לה א דעם דין אז א אייניקל האט דעם זעלבן דין צו פסל'ען, עס האט דעם זעלבן דין ווי א קינד, ענטפערט די גמרא, זרע זרעה לא איצטריך קרא, זרע זרעה ווערט אנגערופן זרע דארף איך נישט האבן קיין פסוק, ווייל מיר ווייסן א כלל בני בנים הרי הם כבנים. כי איצטריך קרא, ווען דארף איך האבן דעם פסוק? לזרע פסול, קומט אויס אזוי, איז ווארט זרע ליגט אין דעם ווארט זרע אייניקלעך אויכעט. אבער אין דעם ווארט זרע ליגט נאר זרע כשר, נישט קיין זרע פסול, לערן איך אפ פון דעם אין לה עיין עלה, זוך נאך אויב ס'איז נאר עפעס פארהאנען וואס ווערט אנגערופן זרע, אפילו דאס איז זרע פסול, דאס ווערט שוין נישט אנגערופן וזרע אין לה. אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן, האט ריש לקיש געפרעגט רבי יוחנן, כמאן, ביי אונז אין דער משנה שטייט דאך אז א עבד וכותי הבא על בת ישראל איז הולד ממזר, ווי ווער איז דאס? כרבי עקיבא, ווי רבי עקיבא, דאמר וואס רבי עקיבא לערנט יש ממזר מחייבי לאוין, מיר האבן דאך געלערנט ס'איז דא אין די זאך א מחלוקת, אנדערע לערנען א ממזר איז נאר פון חייבי כריתות, אז אויב די מאמע איז געווען אסור צו דעם טאטן א איסור כרת דעמאלט איז די ולד א ממזר, ווי איז אבער אז ס'איז נאר געווען א איסור לאו, למשל א כהן האט גענומען א גרושה, זאגן מיר אז דער וולד איז נישט קיין ממזר. ר' עקיבא לערנט אז מחייבי לאוין איז אויך דער וולד ממזר, עבד איז דאך א לאו, לא יהיה קדש. וכותי איז אויך א לאו פון לא תתחתן בם אז עס שטייט אין דער משנה אז א ישראל איז געקומען אויף א איז הוולד ממזר, די דא שטייט פארקערט הייסט עס אז עבד וכותי הבא על בת ישראל איז הוולד ממזר, גייט דאך דאס ווי ר' עקיבא וואס ער לערנט יש ממזר מחייבי לאוין, הייסט עס אז דער סתם משנה האלט אז יש ממזר מחייבי לאוין? זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבנן, סגייט ווי די רבנן, וואס די רבנן לערנען אז פון חייבי לאוין איז נישט הוולד ממזר, נאר בנכרי ועבד מודו, בנכרי ועבד הבא על בת ישראל זענען זיי מודה הוולד ממזר,

זענען קידושין נישט תופס, און כותי ועבד איז דאך אויכעט נישט דא קיין תפיסת קידושין, און אז ס'איז נישט דא קיין תפיסת קידושין דעריבער זאגן מיר הוולד ממזר, אזוי זאגט די גמרא פריער דף מ"ה עמוד א' דארטן האט מען געהאט וועגן דעם מו די מחלוקת עבד וכותי הבא על בת ישראל, זאגט דארטן די גמרא דעם טעם. אז ווייל עס איז נישטא קיין תפיסת קידושין איז יא הוולד ממזר, איז כאטש אנדערע חייבי לאוין איז נישט קיין ממזר, פארוואס? ווייל אנדערע חייבי לאוין איז תופס קידושין, אבער כותי ועבד ווייל ס'איז נישט תופס קידושין איז הוולד ממזר. אין דער משנה האט מען געלערנט כהן גדול פעמים שפוסל, תנו רבנן. די באבע זאגט אזוי, הריני כפרת בן בתי כוזא שמאכילני בתרומה, מיין אייניקל ער זאל זיין א ממזר, כוזא מיינט מען א קליינע כלי, א ממזר וואס איז נישט ראוי לבא בקהל, ער קען מיר מאכיל זיין בתרומה. ואיני כפרת בן בתי כדא, ס'איז א גאנצע פארנעם, א גאנצע כד, א כלי, א חשוב'ן כלי, א כהן גדול, שפוסלני מן התרומה. איז דא דער צוזאמשטעל ביידע אין דער משנה, אמאל קען זיין דער גרעסטער פסול וואס איז בבחינת ווי מען זאגט כוזא א קלייניגקייט און ער מאכט עסן א באבע תרומה, און אמאל קען זיין דער גרויסער כד דער גרויסן פארנעם א כהן גדול און ער מאכט אז די באבע זאל נישט קענען עסן תרומה, ווען נישט ער וואלט זי געקאנט עסן תרומה. הדרן עלך אלמנה, הדרן עלך אלמנה, רש"י.

הולד ממזר איז דער ולד א ממזר הייסט דאס אז ס'איז דא א ממזר מחייבי לאוין דאס קען נישט גיין ווי מיר לערנען לויט שמעון התימני וואס ער לערנט אז א ממזר איז נאר פארהאנען פון חייבי כריתות. אויך נישט ווי רבי יהושע, וואס רבי יהושע איז נאך מער א מיקל, א ווען איז א ממזר דווקא חייבי מל- מיתות בית דין, ס'מוז גיין ווי רב עקיבא, וואס רב עקיבא לערנט אז פון חייבי לאוין איז אויך דער ולד ממזר. זאגט די גמרא ניין, ס'קען גיין ווי די רבנן, וואס די רבנן לערנען א ממזר איז נאר פון חייבי כריתות. נאר וואס דען, ביי עבד וכותי איז אנדערש, ווייל ער רב דימי האט געזאגט משום רבינו א עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר משום רבינו רבי ואף על גב דשמעינן דפליג אדרבי עקיבא בפרק רבן גמליאל כאטש רבי קריגט דערויף רבן גמליאל דאמר וואס דעם רבי זאגט אין הדברים הללו אמורים דאס איז נישט געזאגט געווארן אלא לדברי רבי עקיבא

עובד כוכבים לא תתחתן, ועבד לא תהיה קדשה, אז ס'איז נישט דא קיין תפיסת קידושין, איז עס גלייך מיט דעם ארט צו חייבי כריתות און הולד ממזר. כוזא כלי קטן, א קליינע כלי, כלומר, ממזר שהוא גרוע, מאכט מיר יא עסן תרומה, און מיין אייניקל כדא, כלי חשוב, כלומר כהן גדול, ער מאכט מיר נישט עסן תרומה,